ברוך השם ב' דראש חודש אייר ה' תשל"ח יום ב' פרשת קדושים מסכת נדרים, די סדר איז איידער מען הייבט אן א נייע מסכת זאגט מען אן הקדמה, וועלן מיר זאגן וואס דער חינוך זאגט אויף די היינטיגע פרשה אויף דעם לאו לא תקלל חרש, לא תקלל חרש טייטש מיר דאך אז מען טאר נישט שעלטן קיינער פון די אידן, דאס ווארט חרש מיינט צו זאגן אפילו ער הערט נישט די קללה. און ער ברענגט אראפ דער חינוך ס'לשון פון ספרא אין לי אלא חרש, איך ווייס פון דעם פסוק מען טאר ניט שעלטן דעם וואס הערט נישט, מנין לרבות כל אדם, פון וואנען ווייס איך מען טאר קיינעם ניט שעלטן? תלמוד לומר שטייט אין פסוק בעמך לא תאור, קיינעם טאר מען ניט שעלטן דיין פאלק, אם כן מה תלמוד למה נאמר חרש, פארוואס שטייט חרש, מה חרש מיוחד שהוא בחיים, חרש לעבט דאך, יצא המת שאינו בחיים, א מת אז מען שעלט א מת איז מען נישט עובר דעם לאו. איז דער חינוך זאגט דעם טעם פון דער מצוה, זאגט ער אזוי, כאטש מיר ווייסן נישט ווי ליגט א כח אין די ווערטער פון דעם מענטש וואס ער טוט שעלטן אז די קללה זאל חל זיין אויף דעם מענטש וואס ער ווערט געשאלטן, מיר ווייסן נישט וועלכע כח איז דא אין דיבור אז דער דיבור זאל זאל טאקע פארשאטן דעם מענטש, אבער מיר ווייסן דרך כלל מכל בני העולם, סיי אידן סיי אנדערע פעלקער, האבן מורא פון קללות, און זיי זאגן אז די קללה פון א מענטש, אפילו א קללה פון א אדם הדיוט, מאכט א רושם אין דעם מענטש וואס איז געווארן געשאלטן, און עס טוט זיך באהעפטן אין אים די קללה. דער וואס ווערט געשאלטן, נאך דער וואס ווערט געשאלטן, נאכדעם ווי מיר ווייסן דאס, וועלן מיר זאגן אז דער טעם פון דער מצוה פאר לא תקלל חרש, ווייל עס ליגט א כח אין דעם דיבור פון דעם מענטש אז ס'זאל פועל זיין א מעשה. קומט אויס אז ס'איז גלייך ווען מען איז מזיק דעם צווייטן מיט א מעשה. בדרך זה ווי די גמרא זאגט אין מועד קטן י"ח ברית כרותה לשפתים, די גמרא ברענגט דארט ארויס א פסוק אז אויב א מענטש רעדט עפעס ארויס קען עס געשען, אז ס'איז דא א כח בדברי פי אדם. זאגט ער דא לפי עניות דעתינו זאגט ער ווי ליגט טאקע פארוואס איז דער דיבור אזוי שטארק אז עס קען אויפטון אפילו א מענטש וואס איז ווייט פון אים קען עס אים מזיק זיין ווייל די נפש המדברת וואס איז דא אין דעם מענטש ס'איז דאך איינגעטיילט פיר חלקים דומם צומח חי מדבר מיט וואס איז דער מענטש העכער מיט וואס איז דאך מיט דעם דיבור. און דער כח הדיבור, דאס איז חלק עליוני, ווי דער תרגום זאגט אויף דעם פסוק ויפח באפיו נשמת חיים, טייטשט אפ דער תרגום דאס ווארט נשמת חיים לרוח ממללא. דעריבער איז דא א כח אין דעם דיבור אז ס'זאל אויפטון אפילו א זאך וואס איז חוץ פון דעם מענטש, איז נאר אבער מען דארף דאס וויסן זיין אז לויט דעם חשיבות פון דעם מענטש און ווי דער מענטש איז דבוק אין דעם אייבערשטן ווי ווי די נפש הצדיקים וחסידים איז פארשטייט זיך זייערע ווערטער טוט מער פועל זיין אויף דעם וואס זיי טוען רעדן און דיע זאך זאגט ער איז מפורסם בין יודעי דעת ומביני מדע דיע זאך ווייסן אלע אז עס ליגט א כח אין דעם דיבור אז עס טוט עפעס אויף אויב אזוי וועלן מיר פארשטיין די גמרא נדרים, א מענטש האט געזאגט א ווארט אז דער ככר זאל זיין הקדש, און דער מענטש מיט דעם וואס ער זאגט דער ככר זאל זיין הקדש, באקומט שוין דער דיבור טוט אויף אז דאס ווערט א צווייטע מציאות אז דאס ווערט הקדש. זאגט די משנה, כל כינויי נדרים כנדרים, דאס ווארט כינוי איז פון דעם לשון המכנה שם לחבירו, כינוי הייסט דאס איז נישט דער עיקר נאמען, נאר דאס איז א אנשטאט דעם נאמען, איז נישט בלויז ווען איינער האט געזאגט דעם לשון נדר, דער לשון נדר איז אין א אופן ווען ר'איז מתפיס. בדבר הנדור, דאס הייסט אז אויב איינער זאגט דיע ברויט זאל זיין כקרבן, באקומט די ברויט דעם דין פון הקדש און ער טאר פון דעם נישט קיין הנאה האבן, איז אפילו ער האט נישט געזאגט דאס לשון קרבן נאר ער האט געזאגט א ווארט וואס דאס איז א כינוי, ער האט אנשטאט דעם ווארט קרבן האט ער געזאגט. די אנדער לשון איז האט עס דעם זעלבן דין קונם וחרמים כחרמים, מיר וועלן שפעטער זען דעם אפטייטש פון ווארט חרמים, אין אמת'ן אין דער תורה ווערט עס אפגעטייטשט דאס ווארט חרמים, חרם מיינט מען הקדש, איינער איז מקדיש א זאך צום אייבערשטן הייסט עס חרם, מען טרעפט אנדערע מאל איז דער טייטש דאס ווארט חרם וויסט מאכן. החרם תחרים, און מען טרעפט אנדערע מאל נאר ס'איז ביידע איין טייטש, אזוי ווי אין ליקוטי תורה דא די טייטש אויפן ווארט קדוש, מובדל און מופרש, איז אויך די זעלבע זאך חרם, אזוי ווי מען זאגט חרם איז די טייטש, מען איז מקדיש די זאך, די זאך ווערט אפגעטיילט פון מיר, מען טוט עס פארוויסטן, און טאקע די דריי אותיות וואס מען רופט אן ווען מען טוט דערווייטערן א מענטש. דער ר"ן טייטשט אויף דאס ווארט חרמים כחרמים מיינט מען א ענין פון נדר, נישט מען מיינט חרמי הקדש, און ס'איז דאך נאך פארהאן א חרם חרמי כהנים, אויב איינער זאגט אז דאס זאל זיין חרם צו די כהנים איז דער דין דארף מען דאס געבן צו די כהנים, כל זמן מען גיבט עס נישט אוועק צו דעם כהן טאר מען נישט קיין הנאה האבן, האט עס א דין הקדש, ווען עס קומט ליד כהן. דעמאלט ווערט עס חולין. מיר וועלן זען אין ר"ן ווי ער טייטשט אפ חרמים כחרמים. איז שבועות כשבועות, די כינויים פון שבועות, כינוי שבועה האט דעם זעלבן דין ווי א שבועה, און נזירות כנזירות, די כינוי פון נזירות האט דעם זעלבן דין ווי נזירות. יעצט, מיר האבן דאך דא שוין געלערנט אז ס'איז דא עיקר הנדר און ס'איז דא כינוי הנדר. ס'איז דא נאך א דריטע זאך אויכעט, די דריטע זאך ווערט אנגערופן ידות. ידות הייסט, א כלי האט א הענטל, איך האלט נישט די כלי, איך האלט אין די הענטל, מיט דעם האלט איך די גאנצע כלי. איז אמאל אויך פארהאנען איינער מאכט א נדר, ער זאגט נישט ארויס דעם גאנצן נדר, נאר ער זאגט ארויס דעם טייל פון דעם נדר, איז פארהאנען שוין אין דעם פרטים ידים מוכיחות ידים שאין מוכיחות מ'עט האבן ווייטער אין גמרא, איז ידות נדרים האבן דעם זעלבן דין ווי נדרים. איז גייט יעצט די משנה מפרש זיין ידות האומר לחבירו, איינער זאגט צו זיין חבר, מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, ער זאגט איינס פון די דריי לשונות, און ער זאגט צו צו יעדן איינעם פון די לשונות, שאני אוכל לך, למשל ער זאגט מודרני ממך, שאני אוכל לך. אדער ער זאגט מודרני ממך שאני טועם לך, צי ער זאגט מופרשני ממך שאני אוכל לך, צי ער זאגט מופרשני ממך שאני טועם לך, אסור איז ער אסור. מנודה אני לך, ווען ער זאגט דאס ווארט מנודה אני לך, רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר, האט רבי עקיבא געטראכט אז מען זאל מחמיר זיין אז עס זאל ווערן אסור, בנוה, רשב א, ר ן וועלן מיר לערנען, כל כינויי נדרים, נדר הוא באחד משני ענינים, נדרים איז דא צווייערליי, אם נדרה הקדש, ס'קען זיין א נדר וואס ער מאכט די זאך ס'זאל זיין הייליג, שהוא מקדיש לבדק הבית או למזבח, נדרי הקדש האט אויך צוויי חלקים, ער איז מקדיש די זאך וואס די געלט זאל גיין אויף בדק הבית, מען דארף צורעכט מאכן עפעס אין בית המקדש, און אמאל קען זיין למזבח. ובענין זה אויב עס האנדלט זיך א נדר פון הקדש. אינו יכול להקדיש אלא מה שלו, קען ער נאר מקדיש זיין א זאך וואס די זאך באלאנגט צו אים. און אויב ער האט מקדיש געווען די זאך ואיסורו כולל כל אדם, ווערט די זאך גע'אסר'ט נישט בלויז אויף אים, נאר אויף אלעמען. או, ס'דא א צווייטע אופן פון נדר, נדרי איסור, שאסר על עצמו, ער האט אויף זיך גע'אסר'ט דברים המותרים, א זאך וואס ער מעג דאס עסן, ער מעג פון דעם הנאה האבן. און ער האט עס גע'אסר'ט אויף זיך, ובענין זה, אין דעם פאל ווען ער טוט אסר'ן אויף זיך, יכול לאסור אפילו נכסי חברו עליו, קען ער אויף זיך אסר'ן אפילו וואס באלאנגט צו זיין חבר, ואין איסורו שוה לכל, דאס איז דער איסור איז נאר אויף זיך, ריכטיג, ער קען אסר'ן זיין זאך אויף אלעמען, אויך, אבער אין חבר'ס א זאך קען ער נאר אסר'ן אויף זיך, ומסכתא זו, די מסכת נדרים, היא בענין נדרי איסור, דא רעדט מען פון נדרי איסור, שמה ששנו כאן חרמים כחרמים, מיינט מען נישט חרם, חרם איז דאך אמאל די טייטש הקדש, היינו משום שלשון חרם כשם שכולל חרמי בדק הבית, אזוי ווי דאס ווארט חרם איז די טייטש הקדש פון בדק הבית, כך כולל נדרי איסור, אזוי גייט עס ארויף אויף איסור. כדתנן לקמן, מיר האבן געלערנט ווייטער, הריני עליך חרם, ער זאגט הריני עליך חרם, איך זאל זיין צו דיר ווי הקדש, המודר אסור, אז ראובן זאגט צו שמעון'ן הריני עליך חרם, ראובן איז דער מדיר און שמעון איז דער מודר, און מודר אסור, טאר דער שמעון דער מודר נישט הנאה האבן פון ראובן'ן, הרי את עלי חרם, ראובן זאגט צו שמעון'ן דו ביסט אסור צו מיר חרם, המדיר אסור, זע איך דאך אז דאס ווארט חרם גייט אויכעט ארויף נדרי איסור. ומשום האי גוונא תנא חרמים הכא, דאס וואס דא שטייט חרמים מיינט מען נדרי איסור. דאילו חרמי בדק הבית, אויב חרם וואס מ'איז מקדיש די זאך פאר דעם בית המקדש, לא שייכי בהא מסכתא, דאס איז נישט דער ארט אין דער מסכתא, אלא בסדר קדשים. רעדט מען דא פון נדרי איסור, ונדרי איסור הם, א נדר פון איסור קאן זיין באחד משלושה דרכים, איינס פון דריי וועגן, עס קאן זיין עיקר הנדר,

סיי ער האט דאס מתפיס געווען אין אנדער זאך, מתפיס געווען הייסט ער האט געזאגט דבר זה עלי כקרבן, דאס הייסט ער האט געזאגט דיע זאך זאל באקומען דעם דין ווי א קרבן, בין שלא התפיסו אפילו ער האט נישט מתפיס געווען, זה נדר האמור בתורה, אבער רשי

ס'איז דא אזוי, נבילות טרפות ווערט אנגערופן דבר האסור, אז איינער זאגט דיע ברויט זאל זיין אויף מיר כנבילה איז עס נישט קיין נדר, דיע ברויט וואס ער האט געזאגט ער זאל זיין צו מיר אסור אזוי ווי די נבילה איז אסור, די דאס זאל באקומען דעם דין פון נבילה, דאס רופט זיך אהן אז ער איז עס מתפיס בדבר האסור, איז דעמאלט דארט וואס איז נישט קיין דארט וואס נישט קיין נדר ווען פארוואס ס'איז ווען ר'איז מתפיס די זאך אין א קרבן וואס איז די חילוק איך לערן עס אפ פון א פסוק עד שיתפיס בדבר הנדור נאר דער כלל איז אזוי ס'דא איסורי גברא און ס'דא איסורי חפצא אלע איסורים אין די תורה איז די טייטש, דער מענטש איז אסור אין דער זאך, אבער אין דער זאך אליין, אין דער מציאות פון דער זאך, איז נישטא, ווי ס'לשון הגמרא אין שבועות איז פארהאנען אריא הוא דרביע עליה עס ליגט א לייב אויף דעם איסור, דער לייב לאזט נישט צו עסן די זאך, נדרים זענען איסור חפצא, דער חפץ באקומט דעם שם, עס איז א אנדער חפץ, די זעלבע זאך שבועות זעט איר. שבועה איר הייסט דבר האסור נישט דבר הנדור ווייל שבועה גייט ארויף אויף די מענטש, ביי נזירות איז שוין דא א שאלה צו אין נזירות אבער דאס דארף מען וויסן זיין און מיט דעם ווי מיר זאגן ס'איז איסור חפצא אבער איסור גברא איז עס אויכעט. וכדאמרינן בריש פרק שבועות שתיים בתרא. מען זאגט אין אנפאנג צווייטן פרק שבועות שתיים, מאי טעמא, וואס איז דער טעם אז מען מוז מתפיס זיין דווקא בדבר הנדור, דאמר קרא שטייט אין פסוק כי ידור נדר לה' עד שידור בדבר הנדור, כלומר, שאף על פי שנדר חל בלא התפסה, כאטש נדר איז חל אפילו דעמאלט ווען ער טוט עס נישט אנהאלטן מתפיס זיין אין אנדער זאך, אפילו הכי, דאך און מיט וויאזוי אויב ער האט עס מתפיס געווען, בעינן דארף מען האבן שיתפיסנו בדבר הנדור ולא בדבר האסור, וכמו שכתבתי שם בסייעתא דשמיא הלכך דעריבער, היכא שהתפיס ואמר דארט וואו ער האט מתפיס געווען און האט געזאגט הרי כיכר זה עלי כקרבן, ער האט מתפיס געווען דעם כיכר אין א קרבן, חייל נדריה איז חל זיין נדר, ועיקר נדר איז ער, און דאס הייסט אויך עיקר נדר. וכנויו הוא, וואס מיינט מען כנויי נדרים? שבמקום קרבן, אנשטאט צו זאגן קרבן יאמר וועט ער זאגן קונם קונח קונס וכל שאמר כן, ער האט געזאגט כיכר זה עלי כקונם, הרי הוא אסור כאילו אמר, איז אסור ווי ער וואלט געזאגט קרבן עלי כיכר זה. והיינו דתנן, דאס איז דער פשט פון דער משנה, כל כנויי נדרים כנדרים, ובהני כנויין, די כנויין וואס מיר האבן דא געזאגט, קונם קונח קונס, פליגי רבי יוחנן וריש לקיש בגמרא, איז דא א מחלוקת פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש, דרבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, לשון נכרים הם, אז דאס ווערט גערעדט אויף אנדערע שפראכן. קונם קונח, וריש לקיש אמר, און ריש לקיש זאגט, לשון שבדו להם חכמים, א לשון וואס די חכמים האבן אויסגעטראכט, להיות נודרים בו, אנשטאט קרבן זאל איך נישט זאגן קרבן זאגן די רבנן נאר קונח. זאגט דער ר"ן, ולר' יוחנן דאמר לשון נכרים הם, מען דארף פארשטיין ר' יוחנן וואס ער זאגט, אז קונם קונח איז א לשון פון גוים איז נישט דער טייטש אז נאר דאס איז נאר מיט דעם לשון קען מען מאכן א נדר ודאי דאס איז א זיכערע זאך הנודר בהם כנודר בעיקר קרבן שהנדרים נאמרים בכל לשון די נדרים ווערן געזאגט אין אלע לשונות, באלד וועט דער ר"ן מסביר זיין אויב אזוי פארוואס זשע כאפ איך פונקט אן קונם קונח, ס'איז דאך דא אויף דער וועלט איז דא מעהר ווי טויזענט לשונות. ואפילו לריש לקיש נמי אפילו לויט ריש לקיש'ן דאמר וואס ער זאגט שהם לשון שבדו להם חכמים הרי הם גם כן כנדר גמור מדאורייתא, מדין תורה איז עס א ריכטיגע נדר, איי ס'איז דאך נישט קיין שפראך, די חכמים האבן עס געזאגט, שהרי כל הלשונות, אלע שפראכן, אינן זענען דאך אויך נישט אלא הסכמת אומה ואומה אז א פאלק איז מסכים אויף דער שפראך, ולא גרעה ס'איז נישט ערגער, הסכמת חכמים ז"ל מהסכמתם איז געווען אין פוילן א איד זאמענהאפ איז געווען זיין נאמען דאקטער זאמענהאפ וואס האט אויסגעטראכט א שפראך עספעראנטע ער האט געוואלט מען זאל עס איינפירן אין דער גאנצער וועלט.

תנא כי פתח, פתח בעיקר קרבן, ער הייבט אן הייבט ער אן מיט עיקר קרבן, וועלכעס אז כינויי נדרים דאס איז עיקר קרבן, והדר מפרש, נאכדעם איז ער מפרש, ידות דאתי ליה מדרשא, אלמא זעמער דאך דלכולי עלמא, אפילו לויט רבי יוחנן, לויט ריש לקיש'ן וואס ער זאגט אז לשון שבדו להם חכמים איז כינויים דאורייתא, לחיובי עליהם קרבן, דאי לריש לקיש, לא מיחייב עלייהו קרבן, אויב איך וועל זאגן לויט ריש לקיש'ן איז מען נישט מחויב קיין קרבן אויף כינויים, ווייל דאס איז נישט קיין שפראך, דאס איז לשון שבדו חכמים, אבער למאי מהוסים האט די גמרא געדארפט זאגן הניחא למאן דאמר כינויים לשון נכרים, דאס איז גוט לויט רבי יוחנן, אלא למאן דאמר לשון שבדו להם חכמים מאי איכא למימר.

והנכון, די ריכטיג איז, שראיתי בזה וואס כ'האב געזעהן אין דעם מה שפירש החכם הגדול רבי יהודה בר חסדאי ז"ל, דרבותא אשמעינן, די גמרא וואס ער גייט מיר מפרש זיין כינויים קונם קונח, דערציילט ער מיר א חידוש, דלא מיבעיא בלשונות נכרים שהן לשונות גמורים, לא מיבעיא אז ער זאגט א ריכטיגע לשון איז א זיכערע זאך, שהנודר בהם נדרו נדר. נאר דער חידוש איז שאפילו בלשונות שאינם גמורים, דאס וואס די גויים רופן דאס אן קונם, קונח, איז נישט ווייל דאס איז זייער שפראך, נאר דאס איז געווארן פארגרייזט ביי זיי, כגון אלו דקונם קונח, שהרי לשון הקודש הוא, דאס איז לשון הקודש, אלא שנשתבש, די גויים האבן פארגרייזט דעם לשון קודש, וסלקא דעתך אמינא וואלט איך געוואלט מיינען, שהנודר בהן לא יהא נדר. כיוון וויבאלד שאינו לשון גמור בפני עצמו, קא משמע לן דערציילט ער מיר, דכיוון שהנכרים מדברין בהם, ווייל די גוים רעדן מיט דעם, זאל זיין שפראך אף על פי כאטש שאינם מעיקר לשונם, דאס איז נישט דער עיקר פון זייער לשון, אלא משיבוש שבידם, דאס איז א פארגרייזטע זאך, הרי הוא נדר גמור, עס איז א ריכטיגער נדר. וכל שכן שאר לשונות הנכרים. ויש הוכחה לפירוש זה, א ראיה צו דעם פשט האבן מיר בירושלמי. והיינו טעמא נמי דקרי להו כינויים, דעריבער רופט מען עס אן כינויים, כלומר, שהן מלשון נדר, ס'איז פון לשון נדר, אלא שהוא מכונה, ווי מען זאגט ס'איז געווארן פארצויגן, כמו המכנה שם לחבירו. אלו הן כינויי נדרים. ביז יעצט האבן מיר מפרש געווען וואס מען מיינט כינויי נדרים, האבן מיר שוין מפרש געווען צוויי זאכן, עיקר נדר און כינויי נדרים, מיר האבן דאך געזאגט ס'איז דא א דריטע זאך ידות, ביי ידות נדרים, ידות הייסט, ידות איז פון א לשון א הענטל, מיט דעם וואס איך האלט די הענטל פון דער זאך האלט איך די גאנצע זאך, איז דא אויכעט. שמתחיל במקצת דיבורו של נדר, ער הייבט אן א טייל פון דעם נדר, אלא שאינו גומר אותו, ער טוט נישט ענדיגן דעם נדר, ואותו מקצת הדיבור, דאס וואס ער האט געזאגט א טייל פון נדר, הוי איז גלייך כאילו נודר כל השלמת הדיבור, ס'איז גלייך ווי ער זאגט אלעס כאדם ווי א מענטש האוחז כלי בבית יד שלו, א מענטש האלט א כלי דורך דעם הענטל, ומטלטלו כולו, ווען ער טראגט האלט ער טראגט ער דאך נישט בלויז די הענטל, ער טראגט די גאנצע כלי. ומשום הכי חייל נדריה ולקמן מפרש להו לידות, ווייטער איז מען מפרש די ידות

קומט אויס לויטן ר"ן אז חרמים מיינט נישט קיין נייע זאך, חרמים מיינט מען אויכעט נדר, נאר ער גייט זאגן א נדר קען מען דאך מאכן בלשון חרם, איז צו דעם ווארט חרם איז אויכעט דא כינויים, איז שבועות כשבועות, כלומר דכינוי שבועה, ער האט נישט געזאגט דאס ווארט שבועה נאר האט דארט געזאגט שבוקה. הרי הוא כשבועה האט עס א דין ווי א שבועה וכו' ס ח און זאגט דער ר"ן ומהא שמעינן פון דא איז א ראיה דשבועה לא בעיא שם א שבועה אפילו עס איז נישט דא קיין שם איז עס אויך א שבועה אלא כיוון שאמר שבועה או שבותה שהיא כינויה, שבותה איז דער כינוי פון שבועה, שלא אוכל ככר זה, אסור לאכלו, טאר מען נישט עסן, דמתניתין בכהאי גוונא עסקינן, איך מוז דאך זאגן אז די משנה רעדט אז ער האט נישט געזאגט קיין שם, פארוואס מוז איך אזוי זאגן, דאי בשהזכיר את השם, ווייל אויב ער האט דערמאנט א שם, דארף מען דאך שוין נישט זאגן קיין לשון פון שבועה אינגאנצן, מאי איריא משום כינוי שבועה, וואס זאגט ער? דעריבער איז די שבועה חל, ווייל אנשטאט דעם ווארט שבועה זאגט ער שבותה, תיפוק ליה משום הזכרת השם, אויב מען דערמאנט דעם שם דאפילו בלא שבועה און בלא כינוי הוה שבועה. וראיה, א ראיה איך דארף ברענגען אז א שם אן דעם ווארט שבועה און אן א כינוי הייסט אויך א שבועה, מדאמרינן בפרק אין מעמידין, די גמרא זאגט אין פרק אין מעמידין, לאלקי ישראל לא מגלינא וכדאיתא התם, דארט דוכט זיך א מעשה ביי איינעם פון די אמוראים וואס האט א מעדעצין האט ער באקומען וואס די וואס מען האט אים געזאגט די מעדעצין און מען האט אים איבער געשוואוירן אז ער זאל עס נישט דערציילן קיינעמען, נאכער האט ער עס געדארשנט זאגט אונז די גמרא דער לשון פון שבועה געווען לאלקי ישראל לא מגלינא זע איך אפילו מען דערמאנט נישט דאס ווארט שבועה נאר דעם שם איז שוין א שבועה ולקמן נמי במכילתין ווייטער אין גמ' גמ' זאגט מרי מרי הייסט עס ווי אדנע כולא לא טעימנא זאג איך דארט עס איז א שבועה, זע איך דאך אז מען דערמאנט שם השם אפילו אן א שבועה און אן א כינוי שוין גוט. ועוד נאך א זאך. דלמאן דאמר כינויין לשון שבדו להם, די וואס לערנען אז כינויין איז די וואס די חכמים האבן געהייסן מען זאל אזוי אויך שווערן אזוי אויך מאכן דעם נדר, להכי תקנו כינויין בשבועה, דעריבער האט מען געזאגט כינויין מען זאל נישט זאגן שבועה נאר מען זאל זאגן שבותה, כי היכי דלא לימא מען זאל נישט זאגן שבועה לשם, כדמוכח בגמרא, ווען מען זאגט שוין דאס ווארט שבותה וועט מען זיך נישט איילן צו זאגן דעם לשם, אלמא זעהן מיר דאך, וויל איך דאך אז מען זאל נישט זאגן דעם לשם, כל שהזכיר שבועה, אויב כל.

מיהו דאמרינן בפרק שבועת העדות, די גמרא זאגט אין שבועות, דשבועת העדות בעיא שם, מען שווערט איבער עדות, צו זיי ווייסן א עדות דארף עס זיין מיט א שם, וכדילפינן התם און ווי איך לערן דארט אפ, אלה אלה מסוטה, ביי א סוטה איז מיט א שם איז די זעלבע זאך שבועת העדות, זע איך דאך אז א שבועה דארף יא זיין א שם, און פריער האבן מיר געזאגט אז אויב מען זאגט עס לשון שבועה דארף מען ניט קיין שם. תירץ רבינו תם ז"ל האט דער רבינו תם געענטפערט ס'דא א חילוק דהני מילי במושבע מפי אחרים ווען איינער טוט אים באשווערן און ער ענטפערט אמן דעמאלט דארף זיין א שם דמסוטה גמרינן לה איך לערן עס אפ פון סוטה שמושבעת די סוטה ווערט איבער געשוואוירן מפי כהן אבל במושבע מפי עצמו ווען ער אליין שווערט לא בעיא שם דארף מען ניט האבן קיין שם. ותמהני עליו, איך ווינדער זיך אויפן רבינו תם, פה קדוש אז זיין הייליגע מויל איך אמר דבר זה, ווי קען ער זאגן אזא מין זאך אז ס'דא א חילוק פון מושבע מפי עצמו צו מושבע מפי אחרים, דהא אמרינן בסוף פרק שבועות שתיים בתרא. די גמרא זאגט דארט אין ענדע צווייטן לעצטן פרק שבועות שתים, דהמוציא אמן אחר שבועה, ווען איינער זאגט אמן נאך א שבועה, כמוציא שבועה מפיו דמי, דאס איז גלייך ווי ער מאכט אליין די שבועה, וילפינן לה מסוטה, איך לערן עס אפ פון סוטה פון סוטה, דכתיב שטייט ואמרה האשה אמן אמן כלומר, והויא איז דאס גלייך כמושבעת מפי עצמו, זע איך דאך אז ווען איינער טוט באשווערן און מען זאגט אמן הייסט עס מען שווערט אליין, וכמו שפירש רשי זל שם ובפרק שבועת העדות דאי לא אויב כ'וועל זאגן עס הייסט נישט ווי מען שווערט אליין אפילו מושבעת מפי אחרים לא הויא הייסט נישט צו בין געשוואוירן פון אנדערע והיינו טעמא דתנן התם, און דאס איז דער טעם וואס האבן מיר דארט געלערנט, דאף על גב דבשבועת ביטוי דנשבע מפי אחרים פטור, איינער שווערט איבער דעם אנדערן זאלסט נישט עסן די זאך, איז די שבועה נישט חל, אבער כל היכא שענה אמן, אויב ער ענטפערט אמן, חייב, פארוואס? ווייל אמן הייסט ווי ער שווערט אליין, וכיוון שכן דמסוטה גמרינן, הוה לן למימר מ'וואלט געדארפן זאגן דאפילו מושבע מפי עצמו, אפילו ווען ער שווערט מפי עצמו, ליבעי שם זאל מען דארפן האבן א שם, ולפיכך לא ירדתי לסוף דעתו בזה, פארשטיי איך נישט די סברה פון רבינו תם וואס ער זאגט אז ביי סוטה רופט זיך אהן זי מושבעת מפי אחרים, ניין, מיט דעם וואס מען ענטפערט אמן רופט זיך עס אהן ווען מען מאכט אליין די שבועה. ועוד הקשו עליו, מען האט נאכגעפרעגט אויפן רב, דהתם משמע דארט ווייזט אויס אין גמרא, דאפילו ביי מושבע מפי אחרים, ווען אנדערע טוען באשווערן לא בעיא שם, דתנן התם מען האט דארט געלערנט ער זאגט משביעני עליכם, אוסרכם אני וכו', הרי אלו חייבין, ומסיק אביי פירט דארט אויס אביי דהכי קאמר, משביעני עליכם בשבועה, אלמא, בלשון שבועה בלחוד סגי, אז מען זאגט שבועה אפילו מען זאגט נישט קיין שם איז עס א שבועה. ואף על פי שרשי זל פירש שם במילתא דאביי דמיירי כשהזכיר את השם, רשי טייטשט דארט אז ס'רעדט זיך ער האט דערמאנט דעם שם, אין זה במשמעות הלשון, די אויסווייזונג פון דעם לשון ווייזט נישט אזוי אויס. אלא עיקרן של דברים, דער עיקר איז, דההיא דאמרינן, דאס וואס מיר זאגן דשבועת העדות בעיא שם, איז נאר רב חנינא בר אידי היא, נאר ער זאגט דאס, דגמר וואס ער לערנט אפ אלה אלה מסוטה, ער האלט אז שטענדיג דארף זיין ביי א שבועה א שם, און לויט אים איז נישט קיין חילוק צו מושבע מפי עצמו צו מפי אחרים, אבל רבנן לא בעו לא שם ולא כינוי. וכדמוכח מתניתין, א שבועה אליין איז שוין חל. דאס וואס דא שטייט ולא כינוי איז אנדערש די טייטש ווי ביי אונז ביי אונז כינוי שבועה, כינוי שבועה האט מען דאך דא געטייטשט אנשטאט שבועה זאגט מען שבותה שבוקה, דא מיינט מען לא שם ולא כינוי, ס'איז דאך דא א חוץ דעם שם המיוחד איז דאך דא כינוי. וואס איז וואס מען טוט מכנה זיין דעם שם וכדמוכח מתניתין וכדתנן התם ובכל הכינויים הרי אלו חייבים אז ני לאו דווקא דער שם נאר בכל הכינויים הרי אלו חייבים לאו דבעי שם או כינוי אלא לומר צו זאגן דמשביע בכינוי האט א דין כמשביע סתם און מהני ס'העלפט ולא כמשביע בשמים ובארץ דתנן התם פטור. אלא שהראב"ד ז"ל אמר דער ראב"ד קריגט און ער זאגט אזוי, אין אמת'ן די שבועה איז חל אפילו אן א שם, נאר ער זאגט דלענין מלקות לגבי געבן דעם מענטש מלקות אינו לוקה אלא בהזכרת השם.

האומר לחבירו מודרני ממך וכו' מפרש בגמרא דהיינו ידות דאס מיינט מען ער זאגט נישט ארויס די גאנצע זאך ומפרשים נמי אין די גמרא איז מפורש נישט מען מיינט ער האט נאר געזאגט די ווערטער מודרני ממך ער זאגט מופרשני ממך ווי ליגט אין דעם אז ער אסר'ט אויף זיך צו עסן אפשר מיינט ער מופרשני איך גיי נישט טאן א ביזנעס מיט דיר.

אז עיקר הנדר איז סיי מען איז יא מתפיס סיי מען איז נישט מתפיס, און דא זאגט דער ר"ן אז אויב מען איז נישט מתפיס אין קרבן איז דאס נאר ידות, אי נמי דלא אמר איסורא בהדיא שאני אוכל לך ושאני טועם אית דגרסי הכי בלא יוד, אנדערע זענען אזוי גורס אן א יוד נאך דער אלף,

ענטפערט די גמרא, משום דנדר ושבועה כתיבי גבי הדדי, אין דער תורה שטייט צוזאמען נדר און שבועה, שטייט כי ידור נדר לה' או השבע שבועה. תני תרתין, דארפן מיר שוין דא אויך לערנען צוזאמען נדר און שבועה. וכיוון דתני תרתין, ווייל ער לערנט די צוויי נדר און שבועה, תני לכולהו.

דמיתסר חפצא עליה, דארט איז אויך א זאך וואס די זאך ווערט גע'אסר'ט אויף אים, לאפוקי שבועה, אבער שבועה איז אנדערש, דקאסר נפשיה מן חפצא, ער טוט זיך אסר'ן פון דעם חפץ, ווען ער זאגט שבועה שאוכל לך, טוט ער זיך אסר'ן פון דעם חפץ. פרעגט די גמרא. דאס הייסט נישט קיין נדר, דאס הייסט שבועה. פרעגט די גמרא, פתח בכינויים, די משנה הייבט ער אן צו זאגן כינויים, כל כינויי נדרים, ומפרש נאכער איז מען מפרש ידות, האומר לחבירו מודר אני ממך, ותו, נאך א זאך, ידות אינשי, מען רעדט דאך אינגאנצן נישט פון קיין ידות, איז דער ר"ן אזוי מסביר. זיכער דער תנא הייבט אן מיט כינויים. אפילו איך וועל זאגן חסורי מחסרא אז מען רעדט פון ידות אויכעט.

ענטפערט די גמרא איירי בהון מען רעדט יא פון ידות וחסורי מחסרא ס'פעלט א פאל והכי קתני כל כינויי נדרים כנדרים וידות נדרים כנדרים פרעגט די גמרא קומט אויס די מיט וועלכע זאך טוט מען אנהייבן די מסכתא מיט כינויים נישט מיט ידות אויב אזוי וליפרוש כינויים ברישא. דאס האט מען טאקע פארענטפערט אז ער לערנט מיר ידות אויכעט, אבער די ערשטע קשיא בלייבט דאך שווער, ער האט דאך אנגעהויבן מיט כינויים, זאל ער אנהייבן מפרש זיין כינויים? ענטפערט די גמרא, ההוא דסליק מיניה ההוא מפרש ברישא. מיט וואס מען גייט אוועק איז מען פריער מפרש א ראיה איך דארף ברענגען כדתנן ווי מיר האבן געלערנט במה מדליקין ובמה אין מדליקין, דער דין איז שבת טאר מען נישט אנצינדן א ליכט פון אויל מיט אזאן אויל וואס אינמיטן קען עס ווערן שוואכער די פייער, כ'האב מורא טאמער וועט ער שמא יטה. הייבט זיך אן דער פרק במה מדליקין ובמה אין מדליקין אין מדליקין לא בלכש ולא בחוסן ולא בכלך די זעלבע זאך מיט קנייטלעך דארטן איז אויך פריער מען מפרש וועלכע איז במה אין מדליקין פון וואס ער גייט אוועק ובמה טומנין ובמה אין טומנין ס'דא א דין אז מען טאר נישט באהאלטן, ס'איז דא צוויי דינים, שבת טאר מען נישט באהאלטן אפילו די זאך איז נישט מוסיף הבל נאר ס'איז מעמיד הבל טאר מען אויך נישט, ערב שבת טאר מען נישט באהאלטן ביי דבר המוסף הבל, פארוואס טאר מען נישט באהאלטן ביי דבר המוסף הבל? ווייל ער פארלאזט זיך אויף דעם ס'וועט ווערן הייס, און דערוויילע וועט ער זען ס'איז נישט אלעמאל, אמאל קען דיך עס אפנארן, האב איך מורא שמא יחתה בגחלים, איז דער צוליב דעם האט מען גע'אסר'ט יעדע זאך וואס איז מוסיף הבל, הייבט זיך אן די דארט א פרק במה טומנין במה אין טומנין, און איז מען פריער מפורש אין טומנין, זע איך דאך מ'איז מפורש מאי דסליק, אדער נאך א פרק במה אשה יוצאה במה אינה יוצאה. ס'איז דא אזעלכע סארט תכשיטים וואס א פרוי טאר נישט שבת דאס אנטון, כ'האב מורא טאמער זי וועט עס אויסטון און ווייזן די חבר'טע, זי וועט קומען טראגן ד' אמות ברשות הרבים. בזמנינו ווערט גע'פסק'נט להלכה, כ'ווייס נישט צו להלכה צו אלס זכות, אזוי ווי איינמאל ס'איז דאך היינט נישט דא קיין רשות הרבים ביי אונז, און נאך א זאך ווייל די תכשיטים זענען שכיח איז נישט דא די חשש טאמער זי וועט אויסטון ווייזן. און וואס איז מען פריער מפורש לא תצא אשה איז די זעלבע זאך דא אויך ביי אונז, ער הייבט אן מיט כינויים און נאכהער זאגט ער ידות חסורי מחסרא, און פריער מפורש ידות, פרעגט די גמרא וכל היכא דפתח לא מפרש ברישא, דו האסט געזאגט א כלל אז פריער איז מען מפרש מאי דסליק, און דאס וואס ער הייבט אן איז ער נישט מפרש, והתנן מיר האבן געלערנט יש נוחלין ומנחילין, ס'איז דא אזעלכע וואס ער ירשנ'ט און ער מאכט יענעם ירשנ'ען, די טאטע זיינע קינדער מאכט ירשנ'ען, און און דער טאטע קען ירש'נען פון די קינדער, און עס איז פארהאנען נוחלין וואס זיי ירש'נען ולא מנחילין, זיי מאכן נישט ירש'נען, א זון זיין מאמע טוט ער ירש'נען, אבער די ער מאכט נישט ירש'נען די מאמע, ווייל ירש'נען ווער טוט ירש'נען? נאר משפחת אב. און נאך איז מען מפורש וועלכעס ואלו נוחלין ומנחילין, זעה איך דאך איז מען מפורש פון וואס ער הייבט אן,

ס'מותר צום יבם ואסורות לבעליהן, אז דער כהן גדול האט מקדש געווען אן אלמנה, אויב בא עליה איז זי שוין געווארן א חללה ווערט זי שוין גע'אסר'ט מכח דעם דין חללה צו א כהן הדיוט אויכעט, נאר אויב ער האט נאר מקדש געווען אן אלמנה לא בא עליה איז דארטן אזוי יא איז זי צום יבם איז זי מותר אויב ער שטארבט דער כהן גדול אן קינדער, אבער צום מאן איז אסור. און נאך איז מען מפרש ואלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן, זע איך דאך אויף וועלכע איז מען פריער מפרש וואס ער הייבט אהן. אדער שטייט א משנה יש, ס'דא אזעלכע מנחות טעונות וואס זיי דארפן האבן שמן און לבונה, די מנחה דארף מען געבן שמן און לבונה, א מנחה פון סולת און מחבת און מרחשת, דארף מען האבן שמן און לבונה, שמן ולא לבונה, אמאל דארף האבן א מנחה נאר שמן נישט לבונה, מנחת נסכים ווען מען ברענגט א קרבן עולה, ווען די מנחה קומט צוליב דעם קרבן צוליב די נסכים, דעמאלט איז נישטא קיין לבונה, און וועלכע איז מען פריער מפרש ואלו טעונות, דאס דארף האבן שמן און לבונה, לאמיר זען א צווייטע משנה. יש ס'פארהאנען טעונות הגשה, ס'דא אזעלכע מנחות וואס דער כהן דארף דערנענטערן די מנחה צו דעם ווינקל דרום מערב, ואין טעונות תנופה, און מען דארף נישט אז דער כהן זאל אונטערלייגן די האנט תחת יד הבעלים און ער זאל אויפהייבן. און ס'איז דא אזעלכע תנופה וואס זיי דארפן האבן תנופה ולא הגשה און נישט קיין הגשה, דאס הייסט אזוי, דער לוג שמן של מצורע און דער אשם פון מצורע און ביכורים שטייט תנופה און נישט קיין הגשה, און מנחת חוטא איז דא הגשה און נישט קיין תנופה, און פריער זענען מיר מפרש ואלו, און די טעונות הגשה. איז מען מפרש פון וואס ער הייבט אהן, אדער די משנה, יש בכור לנחלה, איינער איז פארהאנען ער איז א בכור לנחלה, ער דארף באקומען צוויי חלקים, ואין בכור לכהן, אבער לכהן איז ער נישט קיין בכור, למשל איינער האט גענומען א פרוי וואס זי האט שוין געהאט קינדער ביי אים און זי האט געבוירן א קינד, א זון, נאך זון, ביי אים איז עס א בכור, בכור לנחלה, אוי אבער פטר רחם איז דאס נישט, אדער אזא אן אופן הבא אחר נפלים איז א בכור לנחלה אז ער זאל באקומען פי שניים, אבער איז נישט קיין בכור מען זאל דארפן געבן דעם כהן חמש שקלים, און ס'איז פארהאנען בכור לכהן ואין בכור לנחלה, ראובן איז געווען בכור לנחלה. אבער ביי בכור לכהן ואין בכור לנחלה דארף זיין אזוי אז בכור למשל יוסף יוסף איז א בכור לכהן ווייל ער איז דאך פטר רחם אבער ער איז נישט קיין בכור לנחלה ווייל לגבי בכור לנחלה קוקט אויף דעם עלטסטן זון פון טאטן ווי איז ער בכור לנחלה ואין בכור לכהן זע איך דאך, וואס האסטו מיר געזאגט א כלל אז פריער הייבט מען אן מפרש זיין וועלכעס וואס מען גייט וועלכן מען גייט אוועק, האסט אזויפיל ערטער וואס א טוט מען מפרש זיין דפתח, ענטפערט די גמרא, הלין די ערטער וואס א גייט מען מפרש זיין במה דפתח, משום דאוושו ליה, ווייל עס איז דאך דא אסאך זאכן אסאך מציאות'ן וויל איך זיך נישט צומישן, מפרש טוט ער מפרש זיין ההוא דפתח ברישא, ווייל עס איז דא אסאך דינים, איז אויב ער וועט פריער מפרש זיין מה דסליק קען מען האבן א טעות, דעריבער איז ער מען מפרש דארט מה דפתח, פרעגט די גמרא והא בהמה יוצא, במה בהמה יוצא ובמה אינה יוצא, דלא אוושא, דאס וואס בהמה יוצא איז נישט דא קיין סאך זאכן וקתני יוצא גמל, און דאך איז מען מפרש ההוא דפתח, אלא זאגט די גמרא, לאו דווקא, ס'איז נישט קיין כלל, זימנין מפרש ההוא דפתח ברישא, אמאל איז מען פריער מפרש ביי וואס מען פאנגט אן, זימנין, אנדערע מאל ההוא דסליק מפרש ברישא, אין אנדערע ווערטער. אז דער טעם איז מיר ספעציעל משנה דעם סדר צו וויסן אז אין דער זאך איז נישטא קיין סדר, ווי אזוי איך וויל קען איך טון. מיר האבן פריער געהאט א קשיא, די משנה הייבט זיך אהן כל כינויי נדרים, און מפרש איז מען מפרש ידות, האט די גמרא געזאגט חסורי מחסרא, ס'דארף שטיין ידות אויכעט, ווי איז דער סדר פון דעם תנא אז זאל מחסר זיין איז דאך נישט אין אנפאנג ממילא דארף איך לערנען כל כינויי נדרים כנדרים וכל ידות נדרים כנדרים האב איך נאכהער אויף דעם מאל געפרעגט אויב ער לערנט פריער כינויי נדרים און נאכהער ידות נדרים זאל ער פריער מפרש זיין כינויים אזוי דאס וואס האט אנגעהויבן איז דער אויספיר פון גמרא געוועזן אז ס'איז נישט דא אויף דעם קיין כלל אז אמאהל טוט א תנא מפרש זיין וואס ער פאנגט אהן און אמאהל טוט א תנא מפרש זיין דיע זאך פון וועלכן ער גייט אוועק.